דער אייבערשטער האט שוין געזאגט פאר משה ווער ער איז, האט ער שוין געוויזן ווער ער איז, האט ער שוין געזאגט פאר די אידן ווער ער איז, האט אים געגעבן שוין א אות, וזה לך האות כי אנכי שלחתיך, ער האט שוין געזאגט אז פרעה גייט אים נישט גלייבן, גייט אים מחזק את לב פרעה און ס'גייט געלונגען צום סוף די פלאן, און משה איז נאך אלץ נישט צופרידן, ויאמר משה ויען משה ויאמר והן לא יאמינו לי, דא ענטפערט ער, אפשר די ערשטע מאל וואס שטייט ויען, ביז יעצט האט מען אוועק געשטעלט אלע יסודות, אבער מען דארף דאך נאך אלץ ענטפערען, ס'הייסט די אידן קענען נאך אלץ זאגן, לא נראה אליך השם, דו זאגסט א נאמען, זייער גוט, דו זאגסט אלע אלעס שיין, זאגט א שיינע, אלעס שטימט, אבער די גאנצע זאך איז אויסגעטראכט, אפשר איז עס געווען א בלבול, איז געווען א דמיון, האסט פאנטאזירט, לא נראה אליך השם, דעם געבט אים די אייבערשטער, די דריי. אותות וואס דאס גייט פראוון אז ס'איז טאקע נראה אליך ה', ס'הייסט נישט אז ס'גייט פארענטפערן א קשיא מה שמו אדער עפעס אזוי, ס'גייט פשוט פראוון, נישט אז די אייבערשטער רעדט צו משה אז ער זאל וויסן, דאס ווייסט ער שוין, אבער אז די אידן זאלן קענען גלייבן אז די אייבערשטער האט גערעדט צו משה. כדי מדייק צו זיין וויאזוי די אייבערשטער זאגט אים, זאגט נישט סתם, דו גייסט גיין צו פרעה צו די אידן וועסטו נעמען דיין שטעקן וועסט עס מאכן פאר א שלאנג, ער זאגט מה זה בידך, מטה, ווארף עס אראפ, וואס איז עס יעצט? א שלאנג? כאפ עס אן, וואס איז עס יעצט? צוריק א מטה. ער לייגט מיר אראפ די גאנצע דראמא וואס כאילו צו ווייזן ווי אינטערעסאנט, עמעיזינג, עס איז אז די מטה איז געווארן א שלאנג, די זעלבע זאך מיט זיין האנט וואס איז געווארן מצורעת, די דריטע שטייט שוין נישט, די דריטע שטייט שוין פשוט ולקחת ממימי היאור, אבער דאס ווייזט ווי מען זעט ווי ביוטיפול די תורה איז געשריבן, עס ווייזט אונז ווי משה אליינס האט זיך געמיטעט, יא, ער האט אנטלאפן פון די שלאנג, וינס מפניו, זעלבע זאך שפעטער וואס מיין האנט איז מצורעת, וואס גייט דא פאר? דאס איז צו ווייזן ווי אזוי מען דארף מאכן די אות אז ס'איז אזא פלא און דאס גייט קענען פראוון אז דאס איז א אות אויב איינס איז נישט גענוג וועט צוויי זיין גענוג און די דריטע זיין גענוג און אזוי ווייטער. שוין האט מען געטראפן א עצה פאר די אות פאר ווער זאגט אנכי שלחתיך ווער זאגט אז דער נראה אליך השם. די משה האט נאך א פראבלעם. לא איש דברים אנכי, איך בין נישט קיין רעדנער, איך בין א כבד פה, איך שטאמל, צו מיינט עס סתם איך קען נישט רעדן שיין, איך האב נישט קיין קאנפידענס, איך בין נישט קיין פובליק ספיקער, איך בין א פשוט'ער מענטש. זאגט אים דער אייבערשטער, כ'האב א סעלושען פאר דעם, דא דא זאגט דא הייבט שוין אן דער אייבערשטער זיך צו זיין אביסל ענטפערן אז משה איז נישט גערעכט, ביז יעצט אלע שאלות וואס ער האט געפרעגט האט ער אים געענטפערט, יא, גוטע שאלה, איך ענטפער דיך, יעצט הייבט ער שוין אן זאגן, דאס איז א טענה פאר א גאט? מי שם פה לאדם או מי ישום אלם, זייער ענליך צו וואס דער אייבערשטער האט געענטפערט פאר פאר שרה, היפלא מהשם דבר, יא, דו דו האסט א כבד פה נו און ווער געמאכט דיין מויל און ווער מאכט מענטשן שטום און ווער מאכט מענטשן רעדן, איך שיק דיך, גיי, איך וועל זיין עם פיך. עס האט געהאלפן? ניין. ויאמר, שלח נא ביד תשלח. דאס איז שוין נישט קיין ריזן. טרעף א, האסט נישט קיין צווייטן? ויחר אף ה' במשה, דא האט זיך דער אייבערשטער שוין אויפגערעגט, דאס איז שוין נישט קיין תירוץ. וואס האט ער אים געזאגט? לכאורה האט ער אים אויך צוגעענטפערט א תירוץ אויף די כבד פה כבד לשון שלח נא ביד תשלח דו זאגסט אז ס'דא אנדערע ס'דא וואס קענען בעסער פון דיר אין הכי נמי מ'וועט נעמען די אנדערע ס'סאונדט אז א געוויסע טענה אזוי ווי א געוויסע מידה כנגד מידה און דו ווילסט נישט איז נישט נעם א צווייטן טאקע נאך איז דא דעם אפשר ויחר אף השם איז א עקסטערע זאך און ויאמר איז סתם פראקטיש וואס ער זאל טון ס'איז אלעמאל געווען די פלאן אז ס'דא אהרן דיין ברודער איז א לוי ער וועט זיך פרייען דיך צו זעהן אז דו וועסט אים זאגן ער וועט זיין די. נביא ער וועט מסביר זיין פאר די עולם דו וועסט אים זאגן און וועסט אים נעמען די שטעקן וועסט מאכן די אותות ס'וועט אלעס זיין בסדר שוין משה מיט די אייבערשטער האבן שוין געמאכט זייער דיעל ער גייט וישב אל יתר חותנו וואס זאגט ער פאר זיין שווער אלכה ואשובה אל אחי אשר במצרים ואראה העודם חיים ער זאגט אים גארנישט פון די גאנצע נבואה ער זאגט אים גארנישט פון די גאנצע זאך ענליך צו שאול וואס דבר המלוכה לא הגיד לו זאגט אים גארנישט איך גיי זעהן מיינע ברידער אהרן מיט די אנדערע ברידער בכלל די אידן העודם חיים אפשר פרעה האט זיי שוין אלע אויסגעהארגעט חס ושלום.

שוין, גייט ער. און יעצט, נאכאמאל ויאמר ה' אל משה, ראה כל המופתים, איך ווייס נישט וואס דער פסוק מיינט ואני אחזק, לכאורה זאגט עס איבער די זעלבע זאך וואס איז שוין געשטאנען, אבער דאס איז שוין אויפן וועג, מען געבט אים שוין א הדרכה. און ער זאגט אים נאך א זאך צו זאגן פאר פרעה, בני בכורי ישראל, און איך וועל הרגן בנך בכורך, דאס רעדט לכאורה פון די מכת בכורות, ס'איז, ער גייט אויפן וועג הייבט ער אן צו אויסגעפינען מער פון די פלאן. נאך דעם איז דא א מעשה פלא, עס ווערט במלון און די אייבערשטער וויל אים הרג'נען און מען נעמט א מילה און ס'ראטעוועט, אפשר זעט מען חתן דמים אתה לי על כל פנים זעט מען פון דעם אז ברית מילה קען ראטעווען פון פון צרות, ווייס מער פון דעם ווייס איך נישט וואס די פשט, און ער טרעפט טאקע אהרן און ער מאכט די ער זאגט אים אלעס וואס ער דארף זאגן, אהרן גלייבט אים קיינמאל נישט אינטערסאנט קיינמאל נישט געווען קיין שאלה אז אהרן זאל אים גלייבן, גייט צו זקני העם ער זאגט זיי אלעס ער מאכט די אותות מיט אהרן זיי גלייבן אים, בקיצור מען האט גע'פועל'ט די ערשטע צוויי דריטל פון די זאך האט מען גע'פועל'ט, די אידן גלייבן שוין, משה גלייבט, אהרן גלייבט, יעצט דארף מען שוין זען וואס וועט זיין מיט פרעה.